א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער אַכצן, כמנין חי. יא, ס'איז די ערשטע סימן זעמיר אנגעקומען צו אַכצן רבותי, ס'איז א סימן אונז זעמיר שוין נאנטער צו די עולם הנגידות. יא, מ'גייט מנדב זיין ביים דינער חי אלפים. איז מיט ר' חיים עקשטיין. מיט א גוטן ר' חיים. האלב פון חיים איז חי, יא. אה, האלב פון חיים איז חי. דהיינו גייסט אונז געבן א פיס אוו יור מיינד.
בעזר השם. אקעי, סאו אלקים יענה. אה. האמיר א שאלה. די שאלה איז נישט פון פרעה. די שאלה איז פון א איד וואס וויל יא מ'זאל אים פותר חלום זיין אדער פותר שאלה זיין. זיין שאלה איז פארוואס זאל א קאמפאני האבן אן אינטערעס אז אירע סטאקס זאלן ארויפגיין. סאו ווי איך פארשטיי די שאלה, אז דו חיים האסט מסביר געווען א סטאקס מיינט אז א קאמפעני איז געגאנגען פאבליק, ער פארקויפט חלקים, פראצענט פון זיך, מענטשן קענען אריינקויפן דערין, און אויב די וועליו פון די קאמפעני גייט ארויף, מיינט עס אז יעדע שטיקל גייט ארויף און יענער מאכט געלט, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר ווילן אלע מאכן געלט, אבער די עצם קאמפעני אליין, וואסערע אינטערעס האט ער אז זיינע סטאקס זאלן ארויפגיין, ער פארקויפט לאמיר זאגן שמן זית, ער פארקויפט באטלעך אויל און ער מאכט געלט פון פארקויפן באטלעך אויל, און די פרייזן פון די אויל גייט נישט ארויף אדער אראפ צו עס איז נישט אנגעוויזן אין די סטאקס אין די קאמפאני צו ס'גייט ארויף אדער אראפ, ס'איז ווייטער ניין ניינטי ניין יא, איז וואס זאל די קאמפאני האבן אן אינטערעס אז אירע סטאקס זאלן ארויפגיין? יא, סאו איך מיין כדי צו קענען ענטפערן אזא שאלה דארף מען קודם אביסל צוברייטערן די שאלה, כדי צו מאכן זיכער אז יעדער איז אן באורד, יעדער איינער פארשטייט וואס די שאלה איז. סאו, לאמיר נעמען א משל א קאמפאני ווי פעדעקס. אקעי, איך טראכט צו נעמען א משל פון פעדעקס.
יעדער איינער קען פעדעקס, פעדערל עקספרעס. יעדער איינער זעט די טראקס דרייט זיך ארום, און יעדער איינער ווייסט וויאזוי זיי מאכן געלט.
וויאזוי? דורכן דעליווערן פעקלעך? ווען איך זיץ אין וויליאמסבורג און איך האב א ענוועלאופ וואס דארף אנקומען אווערנייט קיין מאנסי, איך וואק אריין אין עפעס א פלאץ, איך געב זיי איבער דעם ענוועלאופ, און אז לאנג איך געב זיי דארטן דרײַסיק דאלער, גייען זיי עס פאר פרי שיפן פאר מיר ביז מאנסי ביז מארגן, און ס'גייט מארגן אנקומען. די דרײַסיק דאלער גייט אריין אין פעדעקס באנק, און ס'איז דא גענוג מענטשן וואס טוען דאס. גייט פעדעקס מאכן געלט. אסאך מאל דרייסיג דאלער. אסאך מאל דרייסיג דאלער, פארשטייט זיך אליין אז פון מיין ענוועלאופ גייען זיי נישט רייך ווערן אבער ווען סגייט זיין א ריזיגע קאמפאני וואס ס'שיקט ארויס יעדן טאג טויזענטער סחורה, טויזענטער אייטעמס, מיט טרעילערס, מיט און פעדעקס איז די קאמפאני מיט וועם זיי שיקן עס, איז דא דארטן וואו א ברכה צו מאכן.
אקעי.
סאו פעדעקס איז א פאבליק קאמפאני. דאס מיינט אז פעדעקס איז געאונט ביי די שעירהאלדערס, און איינער וואס וויל קויפן פעדעקס לייגט אריין אין א סטאק טשארט FDX, און לויט דעם קען ער זעהן פונקטליך וואס ס'טוט זיך מיט פעדעקס, ווען פעדעקס גייט ארויף ווען פעדעקס גייט אראפ. אקעי קומט קומט נישט לאנג צוריק, פעדעקס קומט ארויס, יעדע קאמפאני וואס איז פאבליק דארף ארויסקומען מיט קווארטערלי עירנינגס, דאס מיינט אז יעדע דריי חדשים דארפן זיי זאגן וויאזוי איז דורך געגאנגען די לעצטע דריי חדשים און וואס זיי קוקן פאראויס אויף די קומענדיגע שטיקל צייט, קומט ארויס פעדעקס און פעדעקס פאנגט אן צו זאגן ווי שווער די עקאנעמי גייט גיין אין די קומענדיגע צייט פאר די וועלט און יעדער גייט פון דעם סאפערן אינקלודינג פעדעקס, גייט פעדעקס אין יענע מינוט וויאזוי עס איז אינטערעסאנט צו זען וויאזוי וויאזוי רואים וויאזוי שטייט דארט רואים את הנשמע.
מתן תורה, מתן תורה, להבדיל, רואים את הקולות, רואים את הקולות, מ'האט געזען, מ'האט געזען די, סאו מ'קען קוקן אויף א טשארט, סאו איך קען, איך קען, איך דארף נישט זיין אויף די קאל, איך דארף נישט הערן וואס דער פעדעקס פראפעשענעל זאגט, איך קען קוקן אויף א סטאק טשארט און איך קען דיר זאגן ער האט געזאגט פאזיטיוו צו ער האט געזאגט נעגעטיוו. כ'קען דיך זאגן וויאזוי זיין קאפ ארבעט יענע מינוט. סאו ווען דו קוקסט אויף א סטאק טשארט קענסטו זען וויאזוי יענע סעקונד וואס ער רעדט, וואופס, גייט די סטאק א טראסק אראפ מיט צוואַנציק פראצענט.
אוי, דאס איז א שיינע משל, לשבר את האוזן משל.
יא.
אז ממש די, א, מ'זעט, מ'זעט וואס יענער האט געזאגט. מ'זעט וואס, מ'זעט וואס יענער האט געזאגט. רואים את הקולות. ווערט יעצט א שאלה. די, די, די פאקט אז פעדעקס האט געטראסקעט האט וועם עפעקטעט?

דיך מיט מיך, מיט יעדער וואס אונט פעדעקס, יעדער מיוטשועל פאנד, יעדער פענשן פאנד, יעדער פלאץ וואס אונט עפעס שעירס פון פעדעקס, זיי זענען בעלי בתים פון פעדעקס. פרעגסטו מיך יעצט צו ס'איז עפעס, גייט עפעס אן, טאמער פארשטייסטו צו ס'גייט אן פאר די קאמפאני, דארפסטו זיי חושד זיין צו זיי אינפלעיטן נומבערס, צו זיי מאכן נומבערס וואס איז נישט געשטויגן נישט געפלויגן.
פארוואס זאל איך זיי חושד זיין? איך פארשטיי נישט. דאס איז די שואל'ס שאלה. ס'איז דא אזעלכע חשדות אפשר. פארוואס זאל זיין אזעלכע חשדות? איך דארף אים חושד זיין צו איך דארף אים נישט חושד זיין? ער האט עפעס א נגיעה דערביי צו ער האט נישט קיין נגיעה דערביי? דאס איז נאמבער וואן. און נאמבער טו.
כ'פארשטיי נאכנישט די קשר. אבער יענער פרעגט וואס גייט אן פאר די מענעדזשער פאר די באורד אוו דירעקטארס צו די סטאקס פון פעדעקס גייט ארויף אדער אראפ.
יא ווייל איך דארף וויסן צו איך דארף אים גלייבן ווען ער זאגט מיך וויאזוי פעדעקס איז דורך די לעצטע דריי חדשים און ווי די פעדעקס גייט זיין די נעקסטע שטיקל צייט. קען איך אים גלייבן אדער דארף איך חושד זיין אפשר האט ער נגיעות? נו וויאזוי ווייס איך צו איך קען אים גלייבן אדער נישט? איך האלט נאך, סאו די ערשטע זאך צו וויסן צו דו קענסט אים גלייבן איז דארפסטו וויסן וואס איז זיין נגיעה דא.
אקעי.
סאו דארפסט פארשטיין וואס זיין נגיעה איז. קודם כ'מיין ס'איז דא דא די SEC רעגולעישאנס דא אלע זאכן וואס ס'איז דא זייער זייער זייער סטריקט רעגולעישאנס וואס זיי מעגן זאגן וואס זיי טארן נישט זאגן וואס זיי מעגן טון וואס זיי טארן נישט טון.
אקעי סאו די די רעגולעישאנס וואס די עף סי סי האט. עס אי סי. עס עס סי סי? עס אי סי, סעקיוריטיס עקסטשעינדזש קאמישאן. עס אי סי. נו, עס אי סי. ס'איז גוט צו געדענקן. ס'דא די די זאך איז גענוג צו מאכן א מענטש פילן פארזיכערט אז די קאמפאני, די באורד אוו דירעקטארס צו ווער זאגט דעם אמת וועגן די קאמפאני.
קוק, אומפארזיכערט קען מען קיינמאל נישט זיין ווייל ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אין די היסטערי זייער אסאך מאל. אז מען האט ווייעלעיטעד רולס פון די SEC און אויב מען כאפט איז אך און וויי. אבער עטליעסט איז דא רעגולעישאנס צו פראטעקטן, אקעי? סאו אזוי ווי דו זאלסט מיך פרעגן צו צו ווייל איך ווייס אז ס'איז דא דרייווינג רעגולעישאנס בין איך פארזיכערט צו פארן אויף די ניו יארק סטעיט טרוועי. אה, איך פארשטיי. כ'מיין, אויב יעדער וואלט געפאלגט, קען מען טראכטן אפשר וואלט עס געווען בעסער די מצב, באט דו ווייסט דאך אז נישט יעדער פאלגט. יעצט אויב מען כאפט דיך ספידן אויפן טרוועי איז קענסטו באצאלן דארטן דרײַ הונדערט דאלער מיט עפעס אביסל א פיין אבער אויב מען כאפט דיך ווייעלעיטן SEC רעגולעישאנס קען מען אנקומען אין תפיסה אויך.
אהה אקעי. סאו בקיצור אז עס איז מסתבר עס איז פארזיכערט ווי אסאך אנדערע זאכן וואס האבן רולס און די רולס זענען טייט צו שווערע עונשים אויב מען פארלעצט זיי. יא באלד קען מען רעדן פון נאך פון געוויסע איידיעס פון רולס וואס איז דא באט באט. לאמיר, איך פיל, איך רעד אסאך פון דעם ווייל איך פיל כדי צו ענטפערן דאס דארף מען עס עכט גוט פארשטיין די שאלה, יעדער זאל קענען הנאה האבן פון די תשובה. סאו די פוינט איז געווען קודם וויאזוי ווייס איך אז דער וואס דערציילט די נייעס וואס די מצב פון די קאמפאני איז און וואס ער טראכט אז די מצב פון די קאמפאני גייט זיין אז ער זאגט דעם אמת?
יא, יעצט וויל איך פארשטיין וואס זיין נגיעה איז, צו ער האט דא א נגיעה, וואס זיין נגיעה איז. יעצט כדי דאס צו פארשטיין לאמיר צוריק גיין, לאמיר אים וויזיטן בעפאר ער האט די קאמפעני געגאנגען פאבליק, פארוואס האט ער בכלל גענומען זיין קאמפעני פאבליק, אז ער האלט אז פעדעקס גייט ארויפגיין און ס'איז א שטארקע קאמפעני, ס'איז א קאמפעני וואס גייט מצליח זיין אויף ליפס ענד באונדס, פארוואס נעמסטו עס פאבליק, פארוואס געסטו אוועק די אונערשיפ, ווען דו האסט א קאמפעני וואס ס'ברענגט דיך גוטע רווחים יעדע יאר וואלסטו סתם געזאגט רבותי נעמט זיך שעירס פון אונז, פארוואס האט ער עס געטון? פארוואס זאל ער אוועקגעבן א חלק פון זיין הצלחה פאר אנדערע?
אה, סאו, אין דיין שאלה ליגט א שטיקל פון די ענטפער. ווייל ער האט אוועקגעגעבן נאר א חלק פון זיין הצלחה, און ער האט אויסגערעכנט אז אויב געט ער אוועק א חלק פון זיין הצלחה, גייט די חלק וואס ער געט אוועק אים ברענגען גענוג געלט אז די חלק וואס ער בלייבט איבער גייט זיין ווערט סאך סאך מער ווי ווען ער בלייבט ווען מיט הונדערט פראצענט. אה, אקעי.

שעירהאלדערס פון רוב פובליק קאמפאניס זענען די אינסיידערס. לאמיר זאגן די פריערדיגע בעלי בתים, מענעדזשערס, פריערדיגע בעלי בתים, מענעדזשערס באקומען שעירס, די סי אי אויס, די סי או אויס, די סי עף אויס, די אלע די אלע זאכן וואס פאנגט זיך אן מיט א סי און ס'ענדיגט זיך מיט א או, זענען זענען פון די גרעסטע שעירהאלדערס, און זייער אסאך מאל געבט מען פאר עמפלאיס, ס'ווערט אנגערופן סטאק אפשענס, מען געט זיי געוויסע וועגן אנצוקומען צו שעירס פאר גוטע פרייזן, סאו אין אנדערע ווערטער איז דאס א גוטע זאך פאר די מארקעט, ווייל דאס געט א אינסענטיוו פאר די ארבעטערס צו מאכן א גוטע דזשאב, ווייל זיי ווייסן אז אויב זיי גייען ארויפברענגען די קאמפאני צו א הויכע לעוועל, גייט זייערע שעירס ווערן מער ווערט, סאו, און אזוי ווי רוב שעירס ווערט געאונד ביי די.

האט נעבעך אראפגעמופט פון די צווייטע רייכסטע מענטש אין די וועלט צו די דריטע.
יא אבער באמת? באמת יא, איך ווייס נישט וויאזוי ער האלט עס אויס. איז א מענטש געווען אומגליקליך איבערנאכט נישט צום גלייבן ווי גייט פאר. יא, וואס איז די סיבה פאר דעם? ווייל זיין סטאק איז אראפגעגאנגען אביסל. עמעזאן סטאק איז אראפגעגאנגען, לויט די וועליו פון עמעזאן סטאק. לויט דעם איז ער געווען די צווייטע רייכסטע מענטש אין די וועלט ווייל ער אוינט זייער אסאך עמעזאן סטאק פארשטייט זיך. אקעי, שטעל דיך פאר די בזיונות וואס ער איז דורכגעגאנגען יעצט וועגן די סטאק איז אראפגעגאנגען, ער'ט טון אלעס אין די וועלט אז די סטאק זאל צוריק ארויפקומען, ער זאל קענען צוריק ווערן נאמבער טו אדער עווענטשעלי נאמבער וואן. סאו האבן זיי ביג ביג טיים א נגיעה.
אה, סאו די תשובה פון יענע שאלה איז וואס איז זיין אינטערעס, ער פארקויפט דיך שמן זית אדער אין דעם פאל ער דעליווערט ענוועלאופס מיט פעקלעך, אבער ער האט אליין, סאו די אלע די וואס רעדן, די וואס דערציילן די נייעס, די פאליסי מעיקערס, האבן אליין שעירס, אסאך שעירס אין די קאמפאני, און זיי ווילן אז די קאמפאני זאל זיין מער ווערט, אז די שעירס זאלן זיין מער ווערט וועגן זיך אליין. אבער דאס ברענגט, יא? נעם א משל א בילדינג, נעמסט א בילדינג ס'האט הונדערט יוניטס, עוורידזש רענט איז טויזנט דאלער, אקעי, סאו הונדערט מאל טויזנט מיינט ס'קומט אריין הונדערט טויזנט דאלער א חודש, אקעי, לאמיר נישט יעצט רעדן פון די עקספענסעס. קומט אריין הונדערט טויזנט דאלער א חודש, וואן פוינט טו מיליאן דאלער א יאר, און לאמיר זאגן די בילדינג איז ווערט זעקס מיליאן דאלער, וואס קען איך טון אז די בילדינג זאל ווערן ווערט צען מיליאן דאלער? אקעי, איינס פון די זאכן וואס איך קען טון, איך קען זען אז יעדער איינער וואס וואוינט אין די בילדינג צאלט מיט פֿינף און צוואַנציק פראצענט ווייניגער ווי דער וואס וואוינט אקראס די סטריט. אה, wow. פארוואס צאלט ער פֿינף און צוואַנציק פראצענט ווייניגער? אה, ווייל דא איז נישט דא קיין ברענד ניו פריזשידער, ס'איז נאר דא א פריזשידער וואס איז פון צען יאר צוריק,

מיט אביסל קאפ ווייטאג, און מיין בילדינג איז געווארן געווארן ווערט מער מיט א מיליאן דאלער, דאס וויל איך טון ווייל איך וויל מיינע שעירס פון מיין בילדינג זאלן ארויפגיין, די זעלבע זאך ווער ס'האט א קאמפאני. אה.
אקעי סאו יא, יענע משל איז זייער גוט פארענטפערט, אבער דא ווערט נולד די אנדערע שאלה, ס'איז פרי דימענד, יא? אז אויב די פאליסי מעיקערס, די וואס דערציילן די נייעס וואס די מצב, וואס די פינאנציעלע מצב פון די קאמפאני איז, יא? אויב זיי האבן אזא שטארקע אינטערעס אז די קאמפאני זאל יא וואקסן,

אז ס'קען מאכן אז די סטאק זאל אראפגיין צוואַנציק פראצענט, פון ווי ווייסן זיי? ווייל זיי ווייסן וואס זיי גייען דערציילן פאר. נאר, זיי ווייסן וואס זיי גייען דערציילן, אבער זיי ווייסן זיי האבן געזאגט א סימילער זאך פאר פֿופֿצן יאר צוריק און דאס איז געשען. סאו זיי ציטערן וואס קען געשען. האב איך א גוטע עצה פאר דעם פעדעקס מאכער.
יא. גיי פֿינף מינוט פאר דו דערציילסט עס פארקויף אלע דיינע שעירס, און אויב דו ווילסט עכט האבן שעירס גיי פֿינף מינוט נאכן דערציילן קויף עס צוריק פאר צוואַנציק פראצענט ביליגער.
וויאזוי קען מען דאס פראטעקטן? איז דא איינס פון די רולס פון די SEC וואס ווערט אנגערופן אינסייד טרעידינג, אינסיידער טרעידינג, איינס פון די שטערקסטע עבירות וואס איז דא, אז אויב דו ווייסט עפעס פון א קאמפאני, סאו לאמיר זאגן דו וואס דו הערסט די קול מבשר שמועס, דו הערסט וואס אונז רעד מיר יעצט, לאמיר זאגן דו הייסט יאנקל, און דו ווייסט, דו קענסט דיך מיט א טאפ טאפ עמפלאי,

און ער קאלט דיך אן, ער זאגט, יאנקל! כ'מוז דיך עפעס דערציילן, דו קענסט דא ווערן א מיליאנער איבער נאכט! לאמיך הערן! פעדעקס גייט ריפארטן זייער זייער א נעגעטיוו ריפארט! גיי ארויס און קויף אסאך פוט אפשענס אויף פעדעקס! פאר ווער ס'ווייסט נישט, פוט אפשענס מאכט מען אסאך געלט ווען ס'גייט אראפ. און חיים האט עס אויסגעשמועסט באריכות אויף גוט געלט נאמבער נײַן, אקעי.
יא, גייסטו יעצט, יאנקל? און דו נעמסט צען טויזנט דאלער און דו לייגסט און דו קויפסט פוט אפשענס מיט די צען טויזנט דאלער און דו וועקסט דיך אויף צופרי און ס'איז געשען א נס. קומסט אין בית מדרש, דו ציילסט פאר דיינע חברים, דו ציילסט פאר דיין ווייב, דו ציילסט פאר דיין רבי, רבי איך בין מער נישט יאנקל פון מערב זייט, איך בין דער נייער ספאנסער פון די נייע תלמוד תורה פון די קהילה. יא, איך האב געמאכט צוואנציג מיליאן דאלער איבערנאכט פון מיינע צען טויזנט דאלער, סא וויאזוי האסטו עס געטון? אה, איך האב א סיקרעט. לאז עס פאר די חברה. לאז עס פאר די חברה. זאלסט וויסן דו האסט עובר געווען אויף אינסייד טרעדינג און אויב מען כאפט דיך מיט דעם איז רחמנא ליצלן קען מען זיצן אין תפיסה פאר דעם. אהא וואו. פארוואס ווייל. ווייל דו האסט עובר געווען אויף אינסייד טרעדינג און דאס איז געמאכט געווארן צו פראטעקטן די קאנסומער. סא דער פעדעקס מאכער וואס ער ווייסט וואס ס'טוט זיך טאר דאס נישט טון. און אויב ער טוט עס איז עס זייער זייער א שטארקע ווייעלעישן און אים גייט מען כאפן שנעלער. און מען גייט כאפן יאנקל. יא און ס'איז נאך א, בעצם איז עס א גרויסע חסרון פאר אים, ווייל יאנקל וואס ווייסט נישט, אקעי אונזער יאנקל דו ווייסט יא, אבער לאמיר זאגן ירוחם וואס ווייסט נישט די אינפארמעישן, קען סתם אזוי מחליט זיין יעצט צו אינוועסטן מיט פוט אפשענס אין פעדעקס, און מאכן אסאך געלט און ער מעג, ווייל ער טוט עס אן קיין ידיעה, אן קיין אינסייד אינפארמעישן. דאס הייסט דער וואס ווייסט יא, פארלירט אן אפערטוניטי דא.
דער וואס ווייסט עס דורך אינסייד אינפארמעישן, דאס מיינט אויף אינפארמעישן וואס איז נישט פאבליק.

ווייסט עס די פאבליק גראד ווען ער מאכט עס, אמאל פארדעם און אמאל בשעת ער מאכט עס אדער גראד נאכדעם. סאו ער קען נישט צופיל ארוממענאווערן מיט דעם וואס ער ווייסט, אויסער אויב ער איז א גוטע קרוק און ער האט זיך חברים אויף וועמענס נאמען ס'ליגט זאכן און אהער מיט אהין מיט אהין מיט אהער, באט אנפארטשענעטלי אויב ער טוט עס איז דא זייער שטארקע טשענסעס אז מ'גייט אים איין טאג כאפן.

חיים, ס'איז דא צייט פאר נאך איין שנעלע שאלה.
אקעי.
יא, ס'איז א, ס'איז א פערזענליכע שאלה מיין איך מער פאר דיר. יענער וויל וויסן אז פארוו, דו רעדסט אסאך, שוין אפאר מאל באווארנט אז מען זאל מורא'דיג אכטונג געבן ווען ס'קומט צו אפשענס, יא, סטאקס אפשענס, אז ס'איז זייער גרינג צו דערלייגן געלט דארטן, אבער מצד השני, ווי איך פארשטיי, איינע פון דיינע קורסעס איז געווען ממש וועגן דעם, וועגן אינוועסטן אין אפשענס. סאו רבי חיים, יא אינוועסטן אין אפשענס אדער נישט אינוועסטן אין אפשענס? אויב איך פארשטיי גוט, איך האב אויך געליינט די שאלה, און אויב איך פארשטיי גוט וואס יענער פרעגט איז, איך מאך זייער אסאך מאל א דיסקלעימער, אז נעם נישט פלעין דאס וואס איך האב געזאגט און גיי יעצט מאך א דעסיזשען און גיי אריין און לייג אריין דיין שווערע אויסגעהארעוועטע געלט ווייל דו האסט געהערט וואס איך האב געזאגט. איז פרעגסטו, אויב אזוי פארוואס זאגסטו עס? לאמיר מאכן א משל, פארוואס עדיוקעיטסטו די עולם דא ווען דו זאגסט אז זיי זאלן עס נישט טון? אקעי, איז דא צוויי סיבות, קודם לאמיך מאכן א משל.

קען זיין טאקע ווייל איך רעדט פון דעם, דאס האט דיך געגעבן א פוש צו צו גיין און לערנען מער, ווייל דו דו אמאל האסטו געמיינט, איך געדענק ווען איך בין געווען א יונגל, מיין טאטע האט זיך אריינגעזעצט אין קאר און ער האט געטון עפעס זאכן מיט די הענט און מיט די פיס און געפארן, עס איז נישט קיין ביג דיל, און יעצט ווען דו פאנגסט אן צו הערן, פאנגסטו אן צו כאפן, עס איז יא א ביג דיל.
יא, און עדזשוקעיט דיך טאקע, ווייל ס'איז א.

א בחינה פון די עסן קומט מיט אפעטיט, די אפעטיט קומט מיט די עסן, אפעטיט קומט מיט די עסן, סאו ס'איז א זאך וואס אזוי ווי איך געב דיך אינפארמעישאן, ביז יעצט האסטו געמיינט אז ס'איז צוויי זאכן האבן אסאך אידן געמיינט, איינער האט געמיינט אז ס'איז סאך מער קאמפליקעיטעד ווי ס'איז, און דו זעסט ניין דו קענסט אויך, ס'איז נישט עפעס א זאך וואס נאר דער ווייסעכווער קען, דו קענסט אויך, דאס איז נאמבער וואן, און נאמבער טו. אויב האסטו געמיינט אז אז אז אז דו קענסט אלעס ביסטו געוואר געווארן ניין ס'נאך דא אסאך זיך צו לערנען און גיי אריין מיט גיי אריין מיט מיט סוספישען כבדהו וחשדהו ווען דו זעסט די מארקעט יא ס'איז דא דא וואס מ'קען טון און ס'איז אבער ווילאנג דו ווייסט נישט וואס דו טוסט הונדערט פראצענט געב אכטונג וואס דו טוסט סאו איך בין די ערשטע וואס איך גיי טרייען צו לייגן אויף דיך די זעלבע צייט וואס איך לייג איך האב א רעספאנסיביליטי מיין איך אפילו אחריות אז איך גיב ענק די עקסייטמענט און די אינפארמעישאן דארף איך ענק אויך אראפלייגן די סטאפ ברעיק סלאו איט אפ, סלאו דאון, אקעי? יו דאנט קנאו וואט יו דאנט קנאו. אקעי, געוואלדיג. סאו אויב ס'איז דא עפעס וואס דו ווייסט יא, דו ווייסט נישט און ווילסט געוואר ווערן, איז די נומבער וואו צו שיקן די שאלה ביי טעקסט. עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, קענסטו שיקן א טעקסט מעסעדזש, אדער אויף אימעיל ask, a s k, at chaimekstein דאט קאם. עס איז a s k, at.